רגל אחת. מיט ר' פנחס גלויבער.
שלום וברכה. היינט וועמיר ארומרעדן וועגן א שטודיע וואס איז דורכגעפירט געווארן בנוגע וואס ברענגט פארן מענטש א לעבן פון צופרידנקייט און סיפוק, און אגב אורחא אלס א זייטיגע בענעפיט אויכעט געזונט, געזונט מיינט מען די פסיכישע געזונט און דעם פיזישן געזונט. למאי נפקא מינה? א נפקא מינה איז אז ווי א מענטש זאל אינוועסטן זיין צייט און זיין ענערדזשי, א מענטש, יעדע מענטש האט נאך האט צו גיין א געוויסע תקופה, יעדע מענטש וואס איז דא מיט אונז איז שוין אפגעגאנגען א שטיקל חלק פון זיין לעבן און האט נאך אפצוגיין נאך א שטיקל, עימיצער איז אפגעגאנגען א שטיקל און דארף נאך גיין א שטיק, און אנדערע זענען אפגעגאנגען א שטיק און דארפן נאך גיין א שטיקל. אזוי צו אזוי האט יעדער איינער נאך צייט דא אויף די וועלט, און די צייט גייט אויסגענוצט ווערן אויף איין אופן אדער אויף אן אנדערן אופן, און די שאלה איז נאר וואס איז די מערסטע פראדוקטיוו, וואס וועט ברענגען דעם מענטש א לענגערן און מער צופרידענעם לעבן. יעצט, ווען מ'וועט פרעגן א מענטש. כ'ווייס נישט דווקא ביי אונז, לאמיר, ווייסט וואס, לאמיר גיין גראד אזוי, ס'זענען דורכגעפירט געווארן ווי מען קען זיך פארשטעלן שוין א רייע שטודיעס און אויספרעגן וואס מ'האט געפרעגט היינטיגע יונגע מענטשן, יוגנטליכע, די אזויגערופענע מילעניעלס, און מ'האט זיי געפרעגט וואס זענען זייערע מערסטע, זייערע וויכטיגסטע צילן אין לעבן, איז איבער אַכציק פראצענט האט געענטפערט, צו ווערן רייך, צו האבן אסאך געלט. פופציג פראצענט פון די אכציג האט צוגעלייגט אז בנוסף צו האבן געלט ווילן זיי אויכעט זיין באקאנט, famous. מען זאל ארויפקוקן אויף זיי. קיצור, זיי ווילן זיין ווי די מוסטערס אויף וועמען זיי קוקן ארויף, די גרויסע סטארס, די שטערנס. יעצט די גרעסטע שוועריקייט ווען מען וויל באמת, כ'מיין די בעסטע וועג, לאמיר גיין אזוי, די בעסטע וועג וויאזוי מברר צו זיין אזא זאך, וואס הייסט באמת א. פראדוקטיוו פולפילד לייף, א לעבן וואס וואס איז געקומען, אפגעלעבט געווארן, מיט סיפוק, מיט צופרידנקייט. די בעסטע און פראקטישסטע אופן וואלט געווען צו גיין רעדן צו עלטערע מענטשן וואס האלטן שוין, זיי האבן שוין מער ווייניגער רוב אדער כמעט די גאנצע פון זייער לעבן הונטער זיך, און זיי פרעגן וואס האבן זיי יא געטון גוט און וואס האבן זיי נישט געטון גוט. לאמיר. פרעגן, לאמיר לאמיר אויסקלויבן דווקא מענטשן וואס אונז קען מיר זיי און אונז ווייס מיר אז זיי זענען גליקליך און זענען צופרידן און זיי האלטן אז זייער לעבן איז געווען א פילע לעבן, א בא ביומים'דיגע לעבן. וואס האבן זיי געטון ריכטיג און וואס נישט? די פראבלעם מיט דעם איז נאר אז מענטשן געדענקן נישט. מענטשן געדענקן נישט מיינט נישט נאר אז מ'פארגעסט, נאר מענטשן פאפן זיך אויך און אונז זעמיר אלע אזוי, דאס איז א חלק פונעם. מין האנושי, חלק פונעם מין מענטש, אז צוריקקוקנדיג פאפט מען זיך, טייטש די מח טייטשט שוין אפ וואס איז געשען, מען באקומט נישט קיין אמת'דיגע אביעקטיוון בליק, און אפילו אן אמת'דיגן אבדזשעקטיוון ענטפער, ווען מען רעדט פון זאכן וואס זענען געשען אינעם עבר. אזוי, ס'איז א פאקט. אגב, ס'איז א באשטעטיגטע פאקט. נישט נאר דאס, ס'איז אויך. ווען ס'קומט צו עדות'שאפטן פון פארשידענע זאכן אין געריכט און אזוי ווייטער, זענען דא א רייע שטודיעס וואס האבן געוויזן אז א מענטש קען דערציילן א מעשה וואס ער האט געזען, און ער וועט מאכן טעותים אדער אפילו פאלש פאלש איבערזאגן געוויסע פרטים, ווי מער צייט ס'גייט דורך און ווי מער נגיעות די מענטש האט לטובת א געוויסע דירעקשאן, א געוויסע ריכטונג, וועט ער אלץ מער, וועט זיין עדות'שאפט זיין אלץ מער פארדרייט, און לאמיר דא באמערקן אז. ער'ט עס נישט פארדרייען בכוונה, ער'ט באמת מיינען אז דאס האט ער געזען, ער'ט באמת מיינען אז דאס איז געשען, במילא דאס אויספרעגן עלטערע מענטשן איז נישט קיין אמת'דיגע לעזונג, ס'איז נישט די ס'איז נישט די בעסטע צוגאנג וואס ס'קען זיין. און אגב אונז ווייסט מיר אויך ס'איז דא אזא ווארט וואס הייסט נאסטאלגיע, מ'קוקט צוריק מיט נאסטאלגיע אז אמאל. אמאליגע צייטן אדער די אמאליגע דאס די אמאליגע יענץ אדער איך האב געהאט אין יענע תקופה פון מיין לעבן איז געווען עפעס אזוי מורא'דיג און די אמת איז אז נאסטאלגיע איז א ליגענער נישט דער מענטש וואס זאגט נישט דער מענטש וואס שפירט נאסטאלגיש נאר בעצם די זאך פון נאסטאלגיע איז נישט ריכטיג ער דערציילט נישט דעם אמת נאר די סיבה איז ווייל זייער אפט זעמער אזוי ווינד געדענקט מען נאר די גוטע חלקים און מ'געדענקט נישט די שווערע חלקים פון בשעת מעשה. במילא בענקט מען זיך צוריק דערצו. עכ"פ, האמיר א פראבלעם, די פראבלעם איז אז אונז וויל מיר מברר זיין וואס מיינט א גוט און א פיל לעבן, אבער אונז האמיר נישט קיין מיטל וויאזוי באמת, זוי באמת דאס צו וויסן, זוי דאס באמת צו פארשטיין. איז אבער געווען איין שטודיע, און ס'לכאורה די איינציגסטע פון דעם מין, דורכגעפירט געווארן דורך הארווערד יוניווערסיטי, די שטודיע האלט נאך אלץ אינמיטן, ס'האט זיך אנגעהויבן מיט אַכציק צו אביסל מער ווי אַכציק יאר צוריק און ס'האלט נאך אלץ אינמיטן, און די שטודיע האט נאכגעפאלגט די לעבנס פון מענטשן אנגעהויבן פון ווען זיי זענען געווען צענערלינגן, טינעידזשערס, ס'טייטש פאר די צוואנציג נאך, און נאכגעפאלגט די מענטשן דורכאויס זייער גאנצע לעבן ביז היינט, ועד בכלל. איז מ'רעדט פון זיבן הונדערט און פֿיר און צוואַנציק מענטשן וואס זענען אנגעשלאסן געווארן אין די שטודיע ביים אנהייב ווען ס'האט זיך אנגעהויבן, דאס איז געווען אין יאר ניינטין טערטי עיט תף ריש צדיק חית. און איז באשטאנען די גרופע איז באשטאנען פון צוויי סוב גרופעס, איין פון די גרופע האלב פון די מענטשן איז געווען יוגנטליכע וואס זענען געקומען פון געלונגענע היימען, מיינט סוקסעספולע שטובער וואו די משפחה סטראקטשער איז געווען מסודר און מען האט געהאט דאס געלט וואס מען דארף האבן און די קינדער זענען אויכעט אנגעקומען צו גוטע שולעס און נאכדעם אויכעט פיינע קאלעדזשעס, מען רעדט פון הארווערד קאלעדזש וואס איז א חלק פון הארווערד יוניווערסיטי וואס איז פון די פרעסטידזשפולע יוניווערסיטעטן פון די פרעסטידזשפולע קאלעדזשעס איבער די וועלט, דאס איז געווען איין גרופע, די צווייטע גרופע איז געקומען פון א פון די ארעמסטע נאכגעלאזטע געגנט אין די שטאט באסטן אין מעסעטשוסעטס, און יענע פאר הונדערט יוגנטליכע זענען געקומען פון די שוואכסטע צופארענסטע שטיבער וואו די ארעמקייט האט ארויסגעשריגן פון יעדן ווינקל, מען רעדט פון הייזער וואו ס'איז נישט געווען קיין וואסער, נישט קיין ווארעם וואסער, נישט קיין קאלט וואסער, בקיצור, ממש די שווערסטע אומשטענדן וואס קען נאר זיין. אגב, דאס איז נישט די איינציגסטע אזא שטודיע, ס'הערט זיך מורא'דיג, ארומנעמנדיג, ס'איז זייער א געוואגטע אונטערנעמונג, אבער ס'איז נישט די איינציגסטע אזא מין שטודיע וואס איז אונטערגענומען געווארן. ס'איז אבער יא די איינציגסטע וואס האט אנגעהאלטן. אנדערע האבן זיך געענדיגט אינמיטן, מענטשן וואס זענען געווען אנגעשלאסן אין די שטודיע האבן אויפגעהערט מיטהאלטן, האבן אויפגעהערט קאפערירן במשך די יארן, אנדערע האבן די אונטערנעמערס פון די שטודיע אויפגעגעבן, צו ווייל ס'איז נישט געווען קיין געלט, צו ווייל זיי זענען געשטארבן, אגב, ווי געזאגט פריער, רעדט מען דא פון צענדליגער יארן, דאס האט אבער אנגעהאלטן. און האלט נאך אן ביזן היינטיגן טאג. בערך פופציג פראצענט, אפשר אביסל ווייניגער שוין יעצט, פון די מענטשן וואס האבן זיך לכתחילה פון די זיבן הונדערט און פֿיר און צוואַנציק מענטשן וואס האבן זיך אנגעשלאסן אין די שטודיע לעבן נאך היינט, און רוב פון זיי זענען שוין אין די ניינציגער יארן. איז ווען מען האט אנגעהויבן מיט די שטודיע האבן די אונטערנעמערס צוזאמגענומען די מערסטע אינפארמאציע, די מערסטע פרטים וואס זיי האבן געקענט איבער יעדן איינעם פון די זיבן הונדערט פֿיר און צוואַנציק מענטשן, דאס הייסט מען האט גענומען, מען האט דורכגעפירט אויף זיי א מעדיקעל עקזעם, א מעדעצינישע אונטערזוכונג, מען איז געגאנגען באזוכן זייערע הייזער, מען האט גערעדט צו זייערע עלטערן און מען האט גערעדט צו זייערע געשוויסטער, מען האט גערעדט צו זייערע לערערס אין שולע, מען האט גערעדט צו זייערע שכנים, און מען האט דורכגעפירט לאנגע געשפרעכן מיט יענע באטרעפנדע יחידים אליין. בקיצור, מ'האט צוזאמגענומען וועגן זיי די מערסטע אינפארמעישן וואס איז נאר שייך אויף א מענטש, און דאס האט מען געטון אויף יעדעם איינעם פון די זיבן הונדערט און פֿיר און צוואַנציק מענטשן. איז ווי געזאגט, די שטודיע האט זיך אנגעהויבן אין נײַנצן הונדערט און אַכט און דרײַסיק, מיטן איז אונטערגעקומען די צווייטע וועלט מלחמה וואס האט אויסגעבראכן מיט א קארגע צוויי יאר דערויף, און דאס לעבן, די צייט איז ווייטער געלאפן, די יוגנטליכע האבן גראדואירט פון קאלעדזש, און זיי האבן אריינגעטרעטן, געמאכט די ערשטע שריט אריין אינעם לעבן, און זיי האבן זיך אנגעהויבן אנטוויקלען, יעדער איינער אנדערש. יעדער אנדערש מיינט אז די גרופע האט זיך אנטוויקלט, מען רעדט דא פון וואו זיי זענען אנגעקומען אין די געזעלשאפט, וואס זיי האבן געענדיגט טון מיט זייער לעבן, עס איז געווען אזוי פארשידנארטיג ווי סיי וועלכע גרופע פון אזויפיל מענטשן, פון זיבן הונדערט פֿיר און צוואַנציק מענטשן. איינער איז געווארן א ארבעטער, א צווייטער א לויער,

זיי געבן נישט ארויס די אידענטיטעטן פון קיינעם פון זיי, אבער איינער פון זיי האט עס באוויזן צו מאכן ממש ביזן שפיץ, ביזן העכסטן שטאפל פונעם לייטער אין די געזעלשאפט, און אנדערע זענען געגאנגען אין גאר די פארקערטע ריכטונג. ס'איז דא אזעלכע וואס זענען, וואס מען רופט אין איין ווארט, בקיצור, משוגע געווארן, ס'הייסט זיי האבן אנטוויקלט פארשידענע ערנסטע פסיכישע פראבלעמען, סקיצופרעניע און אנדערע, און אסאך אנדערע זענען געבליבן, ווי מען זאגט, אנשים מן השורה, פשוט'ע געווענטליכע דורכשניטליכע מענטשן פון א גאנץ יאר, זיי האבן געטראפן א דזשאב, געטוישט מסתם דעם דזשאב איין מאל צו צוויי מאל, זיי האבן חתונה געהאט צו נישט, געהאט קינדער, אויפגעשטעלט משפחות, און ס'האט זיך ווייטער אנטוויקלט און געדרייט אזוי ווי דאס גאנצע לעבן, פארשידענע שלבים, פארשידענע. טוויסטס און טורנס, מ'נעמט א רעכטס דא און א לינקס דארטן, און דא געט זיך די וועג א שטארקן ביי, א בייג, א דריי. און אזוי ווייטער, און יעדע צוויי יאר האבן די זעלבע עקספערטן געשיקט קוועשטענערס, ס'הייסט זיי האבן געשיקט פראגע בויגנס, אפאר צעטלעך, א לאנגע ליסטע מיט שאלות וועגן כל מיני אספעקטן פון זייער לעבן, פון זייער פערזענליכע לעבן, פון די לעבן פון זייערע ארומיגע, זייער שייכות מיט אנדערע מענטשן, איז ממש וויפיל מ'האט נאר געקענט, וואס מ'קען נאר פרעגן, צו באקומען א וואס קלארן בילד וואו זיי שטייען אויף די וועלט. יעדע צוויי יאר איז עס אזוי, און נישט נאר שיקט מען זיי שאלות, נאר מען זעצט זיך אראפ מיט זיי און מען האט מיט זיי לענגערע געשפרעכן ביי זיי אינדערהיים, מען באקומט פון די מענטשן אויך די מעדיקל רעקארדס פון זייערע דאקטוירים, זיי גייען כסדר זיך דאקטערן, אדער מען מאכט רוטינע אונטערזוכונגען, און דאס איז א חלק פון די אפמאך פון די שטודיע פון די אלע וואס נעמען טייל אין די שטודיע, די אלע זיבן הונדערט און פֿיר און צוואַנציק מענטשן. אז זיי גייען טיילן די גאנצע אינפארמאציע מיט די וואס פירן דורך די שטודיע, און מען נעמט, מען רעדט פון נעמען בלוט פון זיי און דורך קוקן זייער געזונט צושטאנד, מען פירט אויף זיי דורך ברעין סקענס, דאס הייסט אונטערזוכונגען אויפן מח, און אן אונטערזוכונג אויפן מח אין אונזערע צייטן זאגט אסאך נישט נאר וועגן דעם מענטשנ'ס פיזישן געזונט צושטאנד נאר בעיקר וועגן זיין גייסטיגן, זיין פסיכישן געזונט צושטאנד, און פארשידענע טעסטן וואס מען פירט דורך אויפן מח קענען זייער אסאך דערציילן וועגן וואס ס'טוט זיך מיטן מענטש ווי ער שטייט, מען קען זען למשל א מענטש וואס איז וואס ליידט פון כראנישע דעפרעסיע פון א כסדר'דיגע מרה שחורה זעט מען עס אויפן מח, א בילד פון מח ווייזט עס, זיין מח זעט אויס אנדערש ווי עמיצער וואס ליידט נישט פון מרה שחורה, און די זעלבע מיט פארשידענע אנדערע פסיכישע מצבים. איז בקיצור יעדע צוויי יאר צונעמט מען די מענטשן אויף פיץ פיצלעך מיט פרטי פרטים צו באקומען א פולשטענדיג בילד אזוי ווייט ווי נאר מעגליך וועגן זייער פערזענליכקייט, וועגן זייערע אומשטענדן, וועגן זייערע הצלחות און דורכפעלער, וועגן זייערע אנטוויקלונגען, עליות און ירידות, מעלות און חסרונות און אזוי ווייטער, באקומט א גאנצן פיקטשער פון זיי. נו, וואס האבן די פארשערס ארויסגעלערנט פון דעם? וואס איז די מסקנא יעצט נאך אַכציק יאר? מען האלט שוין אגב נאכן ביים פערטן דירעקטאר פון די שטודיע, דריי זענען געשטארבן, מען רעדט פון א לאנגע תקופה, איז מען האלט שוין ביים פערטן דירעקטאר פון די שטודיע, אבער די שטודיע לויפט ווייטער, ס'איז גרעסער ווי סיי די מענטשן וואס פירן עס אן, און סיי ווי די מענטשן וואס זענען אנגעשלאסן דערין, די סאבדזשעקטס, די וואס ווערן אויסגעפארשט. וואס האבן זיי געלערנט? אין איין ווארט, זייער א פשוט'ע זאך, די שליסל צו א לאנגע, גליקליכע און אפילו געזונטע לעבן איז באציאונגען מיט אנדערע מענטשן. דאס איז עס אין איין ווארט. נאנטע, גוטע, ווארעמע באציאונגען מיט אנדערע מענטשן איז די עיקר און גרעסטע שליסל. מען רעדט פון השתדלות, א מענטש זאל טון השתדלות וואס ס'זאל אים ברענגען א א גוטן און אפילו בא בימים'דיגע לעבן בגשמיות איז עס דאס, האבן גוטע נאנטע און ווארעמע באציאונגען מיט אנדערע מענטשן, אנדערע מענטשן מיינט משפחה, ס'מיינט חברים, ס'מיינט די קהילה, די שכנים, די מענטשן מיט וועם מען איז אין לעבן, די מענטשן מיט וועם מען פארקערט אין לעבן, די מענטשן מיט וועמען מען טרעפט זיך אין לעבן, און די מענטשן מיט וועמען מען לעבט. קאנעקשאנס מיט אנדערע מענטשן, סאושעל קאנעקשאנס וויאזוי מען רופט עס אויף ענגליש, זענען מורא'דיג גוט, מורא'דיג געווינטשן און מורא'דיג ראטזאם פאר מענטשן, און מצד השני, איינזאמקייט איז ממש א קילער, ס'איז א זאך וואס הרג'עט ממש אוועק דעם מענטש. מענטשן וואס זענען וואס האבן וואס האבן בעסערע באציאונגען, זיי אנטוויקלען גוטע נאנטע באציאונגען מיט מיט זיין משפחה קודם, דאס איז די ערשטע זאך, מיט באקאנטע, מיט חברים, מיט די קהילה, ווי געזאגט, זענען גליקליכער, צופרידענער, געזונטער און לעבן לאנגער. מענטשן וואס זענען מער איזולירט, פארמאכט אין זיך, זענען ווייניגער פרייליך, ווייניגער צופרידן, זייער געזונט צושטאנד איז שוואכער, און זיי הייבן אן ליידן פון מיחושים, פון קרענק, פריער, און אפילו זייער מח, די פראדוקטיוויטעט פונעם מח הייבט אויכעט אן שוואכער ווערן פריער, און זיי לעבן אויכעט ווייניגער, זיי האבן א קורצערע לעבנסשפאן ווי אנדערע וואס זענען מער קאנעקטעד, וואס האבן בעסערע באציאונגען מיט מענטשן. יעצט, דאס איז נישט גוטע נייעס פאר די אלגעמיינע באפעלקערונג. שטודיעס ווייזן אז איינער אין יעדע פינף אמעריקאנער בירגער זענען. איינזאם. זייערע אייגענע ווערטער. מענטשן זאגן דאס, זיי פילן זיך איינזאם. און מען דארף געדענקען אז איינזאם, כדי צו פילן איינזאם, דארף מען נישט זיין איינער אליין אין א וואלד. א מענטש קען שטיין אינמיטן צווישן טויזנטער אנדערע מענטשן און נאך אלץ זיין איינזאם, נאך אלץ זיך פילן אפגעשלאסן און נאך אלץ זיין איזאלירט. ווייל די ווארט איז נישט וויפיל מענטשן מען קען, וויפיל מענטשן קענען מיין פנים, וויפיל פענעמער איך קען, וויפיל מענטשן איך גריס מיך יעדן טאג, הגם דאס מאכט אויכעט אויס, אפילו אזא קלייניגקייט ווי גריסן, ווי שמייכלען, מאכט אויכעט אויס פארן מענטש, נאר וואס דען, ווי טיפער און וואס בעסער די קוואליטעט, די קוואליטי, די איכות, פון די באציאונגען מיט די אנדערע מענטשן איז, אלץ בעסער און געזונטער איז עס פארן מענטש, און אלץ מער פאזיטיוו. רופט זיך עס אפ אויף זיין געזונט צושטאנד און אויף זיין לעבנס שפאן אפילו. אין די זעלבע שטודיע האבן די פירערס דערפון צוריק געקוקט צו די הונדערטער, זיבן הונדערט פֿיר און צוואַנציק, וויפיל ס'זענען געבליבן לעבן ווען די חברה זענען אנגעקומען ווען די גרופע איז אנגעקומען צו די אַכציק יאר, האבן די פארשערס וואס געבן זיך אפ מיט די שטודיע אנגעהויבן צוריקקוקן אויף די לעבן פון די זעלבע מענטשן ווען זיי זענען געווען פֿופֿציק. זיי האבן געוואלט צאמשטעלן א מאדעל, א שטיקל בילד, וואס איז געווען די זאך, וואס איז געווען די, וואס זענען געווען די פאקטארס וואס האבן געשפילט די גרעסטע ראלע אין דעם, און די מענטשן וואס זיי האבן געלעבט בעסער און געזונטער און צופרידענער, וואס איז עס געווען פריער אין לעבן, ווען זיי זענען געשטאנען פונקט אינמיטן פון זייער לעבנס-שפאן, פון זייער לעבנס-תקופה, וואס האט געשפילט די עיקר ראלע, וואס איז געווען די שליסל צו די מענטשן וואס האבן געענדיגט פירן א פירן א גליקליך און א צופרידענע לעבן. ווי געזאגט, מען האט געהאט אלע פרטים און די גאנצע אינפארמעישאן וואס איז געווען אויף דעם מענטשן. איז די החלטה, נישט די החלטה, די מסקנא, סאו מען רעדט דא פון הארטע פאקטן, דאטא, מציאות איז די וויפיל קאלעסטעראל זיי האבן געהאט האט נישט אויסגעמאכט די אלע אנדערע זאכן וואס געווענטליך אונז וואלט מען געמיינט במושכל ראשון. אז דאס זענען די זאכן וואס וועלן מאכן די זאך וויאזוי א מענטש וועט זיין מיט צענדליגע יארן שפעטער, מיט א צוואנציג און דרייסיג יאר שפעטער, נאכדעם וואס מען האלט ביי דער צייט ווען מען דילט מיט די געווענטליכע געווענטליכע געזונט פראבלעמען, בעסער שוועריגקייטן וואס מאכן זיך ווען א מענטש ווערט עלטער, ווי קאלעסטעראל, הארץ פראבלעמען, די פראבלעם, יענע קוועטש, די אלע זאכן האבן נישט אויסגעמאכט. קען זיין זיי האבן אויסגעמאכט, מען קען נישט זאגן אז גארנישט, אבער זיכער נישט דאס האט געמאכט די זאך. וואס האט יא געמאכט די זאך איז אז די מענטשן און ווייטער דאס איז א פאקט אויפן סמך פון די הארטע פאקטן פון די דאטע אז די מענטשן וואס זענען געווען אין די פופציגער יארן די מערסטע צופרידן די מערסטע קאנטענט זיי האבן געהאט די מערסטע סיפוק אין די באציאונגען צווישן זיי און אנדערע מענטשן אין זייערע רילעישאנשיפס יענע מענטשן זענען ביי די אכציג אויך געווען געזונטער. דאס הייסט די געזונטסטע מענטשן פון די גרופע ווען זיי זענען אנגעקומען צו די אכציגער יארן זענען געווען די זעלבע וואס אין די פופציגער יארן האבן זיי געהאט גוטע און פילע צופרידענע באציאונגען מיט אנדערע. נאך מער, די זעלבע מענטשן, און שפרינגען מיר צוריק צו ווען זיי שטייען ביי די אכציגער יארן, ווען כמעט יעדער איינער ליידט פון דאס אדער פון יענס, פון עפעס ליידט מען, איז די צופרידענערע מענטשן פון די גרופע האבן אויך באריכטעט אז ווען זיי ליידן פון עפעס, מ'רעדט פיזישע יסורים פון וואס עס זאל נאר נישט קומען, איז האבן זיי, האט עס זיי נישט אפעקטעט זייער מוד כמעט, זיי זענען געבליבן אין די זעלבע גוטע גיסטע אפילו ווען זיי האבן געליטן יסורים פיזיש. מצד השני די מענטשן וואס האבן זיך געמוטשעט, וואס האבן פריער אין לעבן, זענען זיי אויך נישט געווען צופרידן, זיי האבן נישט געהאט קיין גוטע באציאונגען, זיי האבן נישט אנטוויקלט קיין עכטע גוטע קשרים מיט אנדערע מענטשן, גוטע געזונטע פאזיטיווע און פולע קשרים מיט אנדערע מענטשן, יענע ווען זיי זענען אנגעקומען צו די אכציגער, צו די זיבעציגער, צו די אכציגער, צו נאך שפעטער, און ווען זיי האבן געליטן פון עפעס אנדערש, פון א זייטיגע זאך, לאמיר זאגן א געזונט פראבלעם, איז אויך זייער פסיכישער צושטאנד געווארן ערגער. זיי האבן געקענט גרינג א זיך גרינג אריינגליטשן אין א מרה שחורה, ווערן דעפרעסט, און אן דעם סאיז די זעלבע מיחוש האט איין מענטש געקענט כמעט נישט בארירן מען רעדט גייסטיג, עמאשנעלי, און אנדערע האט עס געקענט אינגאנצן אראפרוקן זייער גיסט און זיי אראפפירן פון די שינעס סאך מער ווי די עצם מצב ווי די עצם מציאות און ווי די יסורים וואלטן געדארפט סאיז סהייסט אז די מענטש'ס קשרים די מענטש'ס באציאונגען מיט אנדערע מענטשן האט אן אפעקט אויף א אנדערע מצב וואס האט נישט קיין שייכות מיט זיינע באציאונגען לטב ולמוטב אויף אהין און אויף אהער, און נישט נאר אינעם פיזישן געזונט האט עס אויסגעמאכט, און יעצט גייען מיר צוריק צו די צאמשטעלן, צושטעלן די זעלבע מענטשן ביי די אכציג צו וויאזוי די מצב וואס זיי איז געווען ביי די פופציג, נאר אויך מענטעלי, סיי פשוט זייער מח, מ'ווערט עלטער הייבט מען אן ליידן אויף שכחה, און אנדערע אזעלכע פראבלעמען קומען אונטער, מיין שווער עס צו רופן פראבלעמען, ס'איז א חלק פונעם לעבן, ס'איז א חלק פונעם מציאות החיים, א פראבלעם איז מער א יציאה מן הסדר, ס'איז אנדערש וויאזוי ס'קומט, מיין אפילו דער געזונטסטער און שטארקסטער און געלונגענסטער מענטש האט אויך הגבלות, ער קען אויך נישט אלעס, און די נקודה איז אז דאס וואס אונז רופן מיר פראבלעמען אבער וואס זענען באמת א חלק פונעם מציאות החיים, איז אז מ'ווערט עלטער הייבט מען אן פארגעסן, און אנדערע אזעלכע זאכן וואס קומען מיט מיטן מענטשנ'ס מח וואס פארט אין די אנדערע ריכטונג. איז די מענטשן וואס האבן אין די פופציגער יארן געהאט גוטע פרייליכע באציאונגען מיט אנדערע מענטשן, זייער זכרון איז געבליבן ארבעטן סאך בעסער ביי די אכציג און שפעטער, און אויך זייער מח בכלל איז געבליבן בעסער ארבעטן איז געווען געזונטער און פרישער און. לעבעדיגער ווי די מענטשן וואס האבן נישט באוויזן צו אנטוויקלען קיין גוטע געזונטע און שטארקע באציאונגען מיט אנדערע. און אגב, ווען מען רעדט פון גוטע באציאונגען מיט אנדערע, מיינט עס נישט דווקא אז ס'איז אייביג פאזיטיוו, אז מען קריגט זיך נישט קיינמאל, אז מען פארשטייט זיך אייביג, אז מען זעט פֿיר און צוואַנציק שעה אין טאג יעדע זאך אויג אויף אויג. בכלל נישט. די מענטשן, מען רעדט יעצט פון די וואס האבן גוט אפגעשניטן, וואס האבן אפגעשניטן אויפ'ן בעסטן אופן, ווען זיי זענען אנגעקומען צו די אכציגער און די ניינציגער יארן האבן זיי זיך אויך געקריגט, מען האט זיך אויך גע'טענה'ט, זייערע רילעישאנשיפס, זייערע באציאונגען'ס האבן געהאט עליות און ירידות, פונקט ווי ביי יעדעם, די נקודה איז אבער געווען אז ס'איז געווען א עכטע טיפע טיף פארווארצלטע באציאונגען, ס'הייסט ס'איז געווען עפעס דארטן א יסוד וואס איז געווען סאך שטערקער ווי די געשעענישן ווי די ווי די געווענטליכע זאכן וואס שפילן זיך אויס און קומען מיט אינאיינעם מיטן טאג טעגליכן סדר החיים פון יעדן מענטש. יא, זיי האבן זיך אויך געקריגט, זיי האבן געהאט צייטן ווען מען איז געווען אפילו צוקריגט, אבער אונטער דעם איז געווען א שטארקע יסוד, ס'איז געווען א שטארקע און א סאלידע קשר וואס ס'האט געקענט דערהייבן קריגערייען, ס'האט געקענט פארנעמען דיפערענצן, אבער יענץ, די יסוד טיף טיף אינעווענדיג, יענץ איז געבליבן אומבארירט, און פון דעם רעדט מען. יעצט די אמת איז אז ס'איז נישט קיין חידוש, און ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין זאך וואס די שטודיע האט מחדש געווען, די חידוש מיט די שטודיע איז נאר אז ס'איז די ערשטע מאל איז אויפגעברענגט מיט אויפן קראנטסטן אופן וואס ס'קען נאר זיין, קראנט מיינט מען דא הארטע פאקטן, דעטע, דאטא, שטיקלעך אינפארמאציע וואס ווי פריער געזאגט ביים אנהייב, די בעסטע וועג פון מברר זיין אזא מין זאך איז מיט רעדן פון מיט עימיצן וואס איז דורך געווען, ער איז עס דורך געגאנגען, ער האט אנגעהויבן, ער איז געבוירן געווארן, ער האט אפגעלעבט די יארן, ער איז אנגעקומען צו די זקנה ושיבה תקופה פון לעבן, און אים פרעגן וואס וואס ס'האט געמאכט די זאך, אבער ווי דערמאנט אויכעט אז מען קען נישט טראסטן א מענטשנ'ס זיכרון, א מענטש'ס זכרונות. דאס איז עפעס וואס מען האט באגלייט די מענטשן פון גאר פרי אין לעבן ביז יעצט, ועד בכלל מען גייט ווייטער, אגב די שטודיע גיסט זיך יעצט צוביסלעך אריבער אויף די קינדער פון די מענטשן וואס האבן טייל גענומען אין די ארגינעלע, אויף די ארגינעלע זיבן הונדערט און פֿיר און צוואַנציק מענטשן, די שטודיע רוקט זיך צוביסלעך אריבער אויך צו זייערע קינדער און וויל זיי באגלייטן און זען ווי ווייט און אויף ווי שטארק די אפעקט פון גוטע געזונטע באציאונגען גייט. אבער דאס איז א זאך וואס מ'עט דארפן צוווארטן נאך אפאר צענדליגע יארן צו האבן השגה אין דעם, אבער אויף דערווייל האמיר דא א שטודיע וואס האט באשטעטיגט א זאך וואס מען ווייסט שוין פון לאנג, ס'איז מען זאגט אז די ידיעה איז אזוי אלט ווי דאס לעבן, יעדער ווייסט עס, איז פארוואס איז איינמאל און נאכאמאל און ווידעראמאל ווען מ'וועט פרעגן מענטשן וואס איז די סוד צו הצלחה, העט עס כמעט קיינמאל, העט עס, העט די תירוץ נישט זיין דאס. און די זעלבע מילעניעלס, די זעלבע יונג היינטיגע יונגעלייט, יונגע מענטשן, וואס מ'האט געפרעגט די קשיא, געבן זיי ווייטער און נאכאמאל, איינמאל און נאכאמאל און ווידעראמאל, די זעלבע תירוץ. וואס איז דער שליסל צו א גליקליך לעבן? וואס איז דיין ציל אין לעבן? זיין רייך און פאפולער. ריטש ענד פעימאס. נו פארוואס? פשוט פארוואס? וועגן דאס די אמת'דיגע שליסל אנטוויקלען גוטע און געזונטע שטארקע באציאונגען מיט אנדערע, בפרט מיט וועמען, ווער זענען די ערשטע מענטשן מיט וועם מען זאל דאס טון, מיט וועם מען זאל דעוועלאפן די קשרים, די הארץ פארבינדונגען, דאס זענען ממש די נאנטסטע מענטשן אין לעבן, און דארטן איז עס אויך דווקא די שווערסטע, ווייל די באציאונגען, א מענטש איז א קאמפליצירטע באשעפעניש, מענטשן זענען קאמפליצירטע באשעפענישן. במילא באציאונגען מיט אנדערע מענטשן זענען אויכעט שווער און קאמפליצירט. ס'איז שווער און קאמפליצירט, און ס'איז אויכעט עפעס וואס ענדיגט זיך קיינמאל נישט. די וואס ווילן זיין רייך, די וואס ווילן זיין בארימט, זיי קוקן עס אן ווי מ'דארף דורכברעכן די זאך, אנקומען צו יענעם צו יענע יענע נקודה, און נאכדעם האלט מען עס. סאו ס'הערט זיך גרינגער. ס'הערט זיך ווי עפעס וואס האט א אנפאנג און א סוף. באציאונגען מיט אנדערע מענטשן, דאס איז עפעס וואס הייבט זיך אן פון אנפאנג און ס'ענדיגט זיך קיינמאל נישט. מ'דארף עס אייביג פלעגן, מ'דארף עס שפייזן און נערן, און מ'דארף שווער ארבעטן. מ'דארף שווער ארבעטן אויף זיך, און ס'נעמט זייער אסאך פון א מענטש. ס'נעמט אסאך עפערט, ס'נעמט אסאך מידות, מ'דארף ארבעטן אויף די מידות פאר דעם, ס'נעמט אסאך מחשבה, אסאך הארץ. ס'איז פאר איינעם גרינגער און פאר א צווייטן שווערער. יעדער האט זיך זיינע כשרונות און כלים, און יעדער האט זיך אויכעט זיינע שוועריגקייטן און הגבלות. בקיצור, ס'איז שווער און ס'איז קאמפליצירט, און ס'ענדיגט זיך קיינמאל נישט. במילא האבן מיר אונז א נאטירליכע נטיה נישט צו טראכטן אהין און ווען ס'קומט אן צו אונז, ווען די אינפארמעישאן קומט יא אן, אפילו מ'איז עס מקבל, מ'איז עס אבער נישט מפנים, מ'אינטערנעלייזט עס נישט. פארוואס? ווייל אונזער. לאמיר עס באצייכענען נפש הבהמית, דער דער יענער פולער וואס זיצט אין יעדן פון אין יעדן פון אונז, וויל עס נישט מקבל זיין, נישט ער וויל נישט מקבל זיין די ידיעה, ער וויל נישט מקבל זיין דעם גאנצן פעקל, ער וויל נישט מקבל זיין וואס דאס מיינט פאר אים, די הארעוואניע און די ארבעט וואס דאס פאדערט, הגם די מציאות איז, ס'איז געווען און ס'בלייבט אזוי, אז דאס, גוטע באציאונגען מיט אנדערע מענטשן, האבן ווארעמע קשרים מיט די נאנטע, דאס איז די שליסל פאר א גליקליכע, צופרידענע און געזונטע לעבן. אגב, דאס הערט מען אויכעט פון מענטשן וואס זענען שוין ביים שוועל, מענטשן וואס האלטן ביים גיין פון די וועלט, און מען רעדט מיט זיי, און מען רעדט דערפון אויכעט ווייטער, שטודיעס, צאמגענומענע אינפארמעישאן אויפן סמך פון אינטערוויוס וואס זענען דורכגעפירט געווארן מיט אזעלכע מענטשן. איינע פון די זאכן וואס כמעט יעדער איינער זאגט דארטן איז, חרטה. וואס ער וואלט ווען געטון אנדערש ווען ער קען ווען צוריק גיין איז דאס, ווייניגער צייט זיין פארנומען מיט געלט און מיט דעם און מיט יענץ, און מער צייט פארברענגען מיט קשרים, מיט די נאנטע מענטשן אין לעבן, בעסער אנטוויקלען באציאונגען מיט זיי, ס'זאל זיין בעסער, זאל זיין מער צייט פארברענגען מיט זיי, מער אינוועסטן אין די רילעישאנשיפ, אין רילעישאנשיפס, רילעישאנשיפ מיט מיט די נאנטע, מיט די לעבנס שותפים, מיט די קינדער, מיט חברים, מיט באקאנטע, מיט שכנים. און מיט וועם נישט, מיט אלע מענטשן וואס מען קען און מען האט אינעם לעבן. אין איין ווארט, חזל געבן אונז דעם סך הכל אין פיר ווערטער, או חברותא, או מיתותא. אבער ס'איז שווער. ס'איז שווער הגם לאגיק און יעדנ'ס געפיל איז מסכים מיט דעם, טיף אינעווייניג ווייסט מיר אונז אלע אז דאס איז אמת, אונז ווייסט מיר ווען אונז פיל מיר גוט, וואס ס'דארף געשען אז אונז זאל מיר האבן סיפוק, אונז ווייסט מיר דאס אלעס, און אונז ווייסט מיר אויך מיט פשוט שכל,

בשייכות און בשותפות. כ'מיין אונז קען מיר אנפאנגען, אונז זעמיר מענטשן, און אלס מענטשן זעמיר אונז געמאכט פון די זעלבע מאטריאל, אונז גיימיר דורך בערך די זעלבע, כ'מיין ווען אין פארגלייך צו חיות אדער אפילו מענטשן אין אנדערע לענדער, אדער מענטשן אפילו פון די נעקסטע גאס וואס זענען נישט ווי אונז, איז בערך די זעלבע לעבן, און זעמיר, יעדער איינער פון אונז האט האט א קאפ וואס האט א מח וואס טראכט און האט א הארץ וואס פילט, יעדער איינער האט גוטס און נישט גוטס, יעדער איינער האט זאכן וואס דער צווייטער האט נישט, יעדער איז אייגנארטיג מיט עפעס, די חילוקים זענען אפטמאל אזוי קליין און אזוי קליינליך אין פארגלייך צו די זאכן וואס מען האמער בשותפות, אז ווען מען קוקט אן דאס בילד פון אינדרויסן קען מען בלייבן ממש שטוינען, און אונז אלע ווייס מיר דאס, איך ווייס עס, דו ווייסט עס, יענער ווייסט עס, נאר ס'איז שווער ארבעט, ס'איז אסאך ארבעט און ס'קומט אונז אן זייער שווער. און יענער טשעפעט אונז, יענער בא'עוול'ט אונז, איז דא די אינסטינקט, די עמאושענס, די איגאו, וואס שפרינגט ארויס און נעמט קאנטראל פונעם מענטש, אינגאנצן פון אים, אדער טיילווייז פון אים, און פירט אים אראפ פון די שינעס. מען רעדט פון די שינעס דארטן וואו ער וויל באמת זיין און וואו ער ווייסט אז ס'איז גוט פאר אים צו פארן. אזוי זעמיר אונז. און די נקודה איז אז ס'איז שווערע ארבעט, אבער ס'צאלט זיך אויס. מילא. ס'מוז נישט זיין קיין השלמה, ס'קען נישט זיין קיין השלמה, ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך ווי גאנץ און קאמפליט אויף דער וועלט. ס'איז אבער יא כדאי צו וויסן אין די זעלבע צייט וואס איז די זאך, וועלכע ריכטונג, אין וועלכע דירעקשאן מען וויל גיין, וואס מען וויל טון, וואו מען וויל אינוועסטירן די כח, די צייט און די ענערגיע, וואס ס'גייט ברענגען סוף כל סוף די בעסטע, געראטנסטע רעזולטאטן. ברכה והצלחה, די נומבער איבערצולאזן מעסעדזשעס איז עיט פאר פייוו פאר סעווען פייוו עיט עיט טו טרי, כ'הער אויס יעדן איינציגן מעסעדזש הגם כ'קען נישט געווענטליך ענטפערן. און שכח פאר די אלע וואס שיקן מעסעדזשעס, וואס עס זאל נאר נישט זיין, קאמפלימענט צו קריטיק, צו סתם אזוי באמערקונגען.